מ'וועלן היינט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק ט ו, פרשת וישב, שיחה ג, די דריטע שיחה אין פרשת וישב אין חלק ט ו, עמוד דרײַ הונדערט און אַכצן אין ליקוטי שיחות, ס'איז א רשי שיחה, דער רבי וועט אראפברענגען א פסוק פון פרשת וישב און א רשי דער רבי וועט זיך שטעלן אויף צוויי חלקים אין רשי אזוי ווי רשי איז דא צוויי חלקים און דער רבי וועט פרעגן אויף דעם שאלות די שיחה איז פשוט געוואלדיג אין א אופן פון הפלא ופלא געוואלדיג געוואלדיג יעדער ווארט דער חידוש נפלא די רבי נעמט די רשי און צענעמט עס ממש אויף פיצלעך און ס'איז אינגאנצן נישט פארשטאנדיג די רשי די רבי וועט פרעגן שאלות וואס איז פשוט ס'מוטשעט אין קאפ ווי קען מען פארשטיין אזא רשי און אין די רשי וועט זיין אוי צום סוף וועט זיין צען שאלות די רבי וועט פרעגן ס'וועט זיין פיר שאלות וועט זיין אויף צוויי גרופעס פון מפרשים וואס זיי פרובירן צו זען וואס רשי האט געקוועטשט דא און זיי פרובירן צו ענטפערן און דער רבי וועט זיי אפפרעגן יעדן גרופע פון די מפרשים וועט דער רבי אפפרעגן מיט צוויי שאלות וועט זיין פיר שאלות דאן נאך אויף רשי אליין וועט דער רבי פרעגן זעקס שאלות צוזאמען וועט זיין צען איז די פארשטייט זיך אז די שאלות פון די וואס דער רבי פרעגט אויף די מפרשים דארף מען נישט ענטפערן דער רבי זאגט אז על פי פשוטו של מקרא קען איך נישט אננעמען די צוויי גרופעס מפרשים וואס זיי ווילן ענטפערן מסביר זיין די רשי דער רבי וועט אויסגעפינען וואס האט געקוועטשט רשי'ן דער רבי וועט פשוט אונז לערנען ווי אזוי מען דארף לערנען די רשי ווען מען לערנט די רשי ווי דער רבי לערנט עס פאלט אפ אלע קשיות און ס'וועט אלס ווערן פארשטאנדיג און די קשיות זענען פשוט געוואלדיגע שווערע שאלות וואס איז נישט צו פארשטיין די רשי די איינציגע פרשה אין פוס שטייט אין פוסק ביי יום אלוי לייך נאר רעש לוי מאחר חגוימע ביי יום אלוי ווערט געזאגט צו וועמען ישראל האט געזאגט צו יוסף יענקב וואו ווען געזאגט צו יוסף לייך נאר רעש לוי מאחר חו גיי און זע וואס מאכן דיינע ברידער דער פוסק איז ממשיך ווייס נאך היו ביי גוימער ביי יובש חמו ער האט אים געשיקט און ער איז אנגעקומען אין שכם. שטעלט זיך רשי אויף די ווערטער ויבוא שכמה, זייער וויכטיג צו געדענקען, רשי ברענגט אראפ די צוויי ווערטער ויבוא שכמה, און איז מפרש, מקום מוכן לפורעניות כו', ס'איז א פלאץ וואס איז מוכן, ס'איז גרייט, ס'איז א פלאץ וואס איז גרייט אויף פורעניות, אויף זאכן וואס איז נישט גוט זאל טרעפן דארט. כדלקמן, סעיף ג' וואס דער רבי וועט מסביר זיין אין סעיף ג', דעם ענין וועגן די פורעניות וועט זיין אין סעיף ג'. זאגט דער רבי דארף מען פארשטיין פרעגט דער רבי א געוואלדיגע שאלה וואס איז דא שווער דאס איז די ערשטע שאלה אויף רשי וואס איז דא שווער אין פשוטו של מקרא וואס צוליב דעם דארף רשי מפרש זיין אז שכם איז א מקום מוכן לפורעניות כו' וואס איז שווער דעם פשוטו של מקרא? יוסף, יעקב האט אים געשיקט ער זאל גיין זען די שלום אחיך, און האט אים געשיקט און ער זאל אנקומען אין שכם. וואס דארף רשי עפעס מפרש זיין אז שכם איז א מקום מוכן לפורעניות? ס'דא מפרשים וואס לערנען, זיי פרובירן צו געפינען וואס האט געקוועטשט רשי, פארוואס דארף רשי אזוי אויסטייטשן, וואס איז נישט פשוט, האט אים געשיקט ער זאל גיין, און ער איז געגאנגען אין שכם. פשוטו של מקרא נישט אויף די שאלה דא לכאורה דער רבי זאגט אז ס'דא מפרשים דער רבי ברענגט אראפ רבי אליהו מזרחי דער גור אריה דער דבק טוב ועוד דער רבי לייגט צו אויכעט און גיב א קוק אריין אין א ספר מנחה בלולא וואס ער רעדט דא וועגן דעם וועגן די רשי מפרשים לערנען אז וויבאלד עס שטייט שוין פריער אין פסוק י"ג שטייט הלוא אחיך רואים בשכם איז נישט נויטיג אז דער פסוק זאל נאך אמאל אויסטייטשן ויבוא שכמה שטייט שוין פריערט הלוא אחיך רואים בשכם דערנאכדעם שטייט ויש וישלחהו האט געקענט שטיין ויבוא ויבוא שם ער איז אנגעקומען דארט אויפן פלאץ וואס איז דער ויבוא שכמה עס האט נאר געדארפט שטיין ויבוא שמה דער רבי ברענגט אראפ אין הערה פינף פון דעם לבוש האורה וואס ער זאגט וואס ער טייטש א ביסל אנדערש וואס רשי'ן האט געקוועטשט פארוואס שטייט ויבוא שכמה מיט א ה' עס האט געדארפט שטיין ויבוא שכם און ווען ס'שטייט ויבוא שכם, וואלט מען געוואוסט אז ס'איז אזוי ווי לשכם. איז ער לערנט עס ארויס פון דעם איבעריגן אות וואס ס'שטייט ויבוא שכמה. אבער די שאלה איז, וואס דארף מען בכלל דער גאנצער ווארט, ווי די ווי די רא"ם און גור אריה און דבק טוב לערנען. און מ'וואלט געוואוסט אז עס מיינט שכם, ויבוא שמה, ער האט אים געשיקט און ער איז אנגעקומען וואו ער האט אים געשיקט. מען וואלט געוואוסט אז עס מיינט שכם פון דעם וואס דער פסוק איז מדגיש ויבוא שכמה איז מדגיש וויבאלד דער פסוק זאגט דאך פארט ויבוא שכמה איז משמע אז דערמיט ווערט געמיינט שכם הידוע המוכן לפורעניות די לעצטע פאר ווערטער שכם הידוע המוכן לפורעניות דאס זאגט דער לשון פון דעם רבי אליהו מזרחי פון די גרעסטע מפרשים אויף רשי, דאס זאגט ער, וויבאלד עס האט געקענט שטיין ויבוא שמה, וויבאלד די תורה לייגט צו ויבוא שכמה, מוז איך זאגן אז דא ליגט עפעס באהאלטן, וואס ליגט באהאלטן, אז ס'איז אויף שכם, דער שכם וואס איז ידוע, וואס איז מוכן, וואס איז מוכן לפורעניות. דאס איז דער ענטפער פון די מפרשים, און דער רבי טוט עס אפפרעגן, אז על פי פשוטו של מקרא קען איך עס נישט ניצן. על פי פשוטו של מקרא איז אבער שווער צו זאגן אז דאס איז רשי אויסן צו באווארענען. אין פשוטו של מקרא קען איך עס נישט ניצן, דאס וואס דאס וואס האט געקוועטשט רשי'ן און דאס איז רשי מדגיש. און דער רבי ברענגט צוויי שאלות אויף דעם וואס ער האט געזאגט פריער. א', מען געפינט בכמה מקומות אז דער פסוק חזר'ט איבער דעם נאמען פון אן ארט. ס'איז גארנישט קיין קשיא אז ס'שטייט ויבוא שכמה, וואס דערפאר דארף רשי זאגן דער די מפרשים ווילן דאך לערנען פאר וואס האט רשי עס געזאגט וואס עס שטייט ויבוא שכמה ס'האט געקענט נאר שטיין ויבוא שמה איך וואלט שוין געוואוסט וואס דאס איז זאגט דער רבי ניין איך זע אין פשוטו של מקרא זע איך אז ס'איז נישט אזוי דער רבי גיט א פאר גוטע דוגמאות ולדוגמה אין אונזער פרשה אליין אין אונזער פרשה שטייט אז ווען יוסף איז געקומען מ'האט אים אריינגעלייגט אין בית הסוהר ופוטיפר האט אים אריינגעלייגט אין בית הסוהר שטייט ויתנהו אל בית הסוהר דערנאך שטייט ויהי שם בבית הסוהר, נאכדעם שטייט נאך, את כל האס אז ער האט איבערגעגעבן כל האסירים אשר בבית הסוהר וגומר, ס'האט געקענט שטיין ויתנהו אל בית הסוהר ויהי שם, און דערנאך ויתן לו את כל האסירים אשר שם, וואס איז דער איבערחזר'ן דריי מאל? דער רבי לייגט צו אין א אור אין איין נאך געשמאקער ווי די שאלה איז איינער שלויז ווען וואס שלא מסתבק בשום נישט דאס איז שטייט דארטן וויי שום אז ער געווען אין אין ווייס איך אז ער געווען ווייט נייל בייס אסויה בייס איך אז וויי שום איז בייס אסויה נאס שטייט בייטע זאכן אז אויב צייט וויי שום און בייס אסויה די וואס די קאשע דא אז דאס שטייט וויי יבוי שכמו צו גארנישט קיין קאשע דאס הייסט אז אין דרך הפשט איז עס קיין תמיהה נישט וואס דער פסוק זאגט באופן ברור און חזר'ט איבער נאכאמאל דעם שם המקום. ממילא זאגט דער רבי דאס איז איין שאלה אויף די מפרשים וואס זיי ווילן זאגן, זייער געשמאק, אבער פשוטו של מקרא קען איך עס נישט זאגן ווייל איך זע די ראיה פון דארטן. בית, נאך א זאך וואס דער רבי וויל אפפרעגן דעם גרופ אוו מפרשים, אויב ביי רשי איז קשה כנזכר לעיל, אויב רשי'ן איז שווער ווי זיי ווילן לערנען אז רשי'ן איז שווער דערין פארוואס עס שטייט ויבא שכמה האט ער דאס געדארפט באווארענען אין דעם פריערדיגן פסוק וואס איז געשמאק ווי דער רבי וועט אפפרעגן על פי פשוטו של מקרא מען קען נישט לערנען ווי זיי לערנען אין דעם פריערדיגן פסוק אין דעם פריערדיגן פסוק ויאמר ישראל הלא אחיך רועים בשכם וואס שוין דארטן איז לכאורה נישט נויטיג אויסצוטייטשן אז רועים בשכם ווייל עס שטייט שוין פריער, שוין פריער, וילכו אחיו לרעות את צאן אביהם בשכם. איז אויב ס'ווערט א שאלה, ווערט א שאלה ביי דעם צווייטן מאל, נישט ביי דעם דריטן מאל. דעם ערשטן מאל דארף שטיין, וילכו אחיו לרעות את צאן אביהם בשכם. דערנאכדעם אז אז אז יעקב זאגט אים הלא אחיך רועים וואלט געווען גענוג אן שכם איך ווייס נישט וואו זיי זענען שטייט דאך קלאר אין פוסק פריער וילכו אחיו לרעות את צאן אביהם בשכם האט דאס רשי געדארפט דארטן, אויב רשי'ן קוועטשט די וואס שטייט א איבעריגער שכם, איז די שאלה דארטן, נישט דא. און אויך דא וואלט געווען גענוג ווען ער זאגט נאר לכה ואשלחך אל אחיך, ער דארף נישט דערמאנען דעם ענין פון שכם, וכיוצא בזה. דער רבי לייגט צו געשמאק אויך אין הערה דרײַצן, ואף שזה מדברי יעקב, יעקב האט דאך אים געזאגט, לך וישלחהו, און דערנאכדעם שטייט, אלס ווי יעקב האט גערעדט צו אים, עס איז נישט די סיפור ווי די תורה דערציילט. זאגט דער רבי בפשטות, געשמאקער ווארט וואס מען קען דאס ניצן אלעמאל, הרי בפשטות לא נכתבו בתורה כל פרטי הדיבור וואס יעקב האט געזאגט, כי אם מה שנוגע לסיפור, אויב עס איז נוגע צום סיפור, האט נישט געדארפט שטיין אינגאנצן דער ענין פון ויבוא שכמה, און די שאלה איז וואס זיי זאגן אז רשי'ן קוועטשט דער שכמה, האט געדארפט אים קוועטשן דאס פריערט, נישט יעצט. גימעל דער רבי וועט פרעגן דא נאך א שאלה אויף דעם סאו דער רבי וועט אפפרעגן דעם ערשטן פירוש אז על פי פשוטו של מקרא קען איך עס נישט נעמען מיט מיט דריי מיט דריי שאלות דאן און די אנדערע מפרשים וועט זיין נאך א שאלה אויף דעם איז פיר דאן און רשי פרעגן אויף רשי'ן אליין דער רבי פרעגן זעקס שאלות צוזאמען וועט זיין דא זעקס שאלות ג. די דריטע זאך אויף וואס איך קען נישט נוצן דעם ענטפער פון די מפרשים אין פשוטו של מקרא, לפי זה האט רשי געדארפט מעתיק זיין אין דעם דיבור המתחיל נאר דעם ווארט שכמה, נישט אויך ויבוא, ויבוא דארף איך דאך האבן וישלחהו, ויבוא, ויבוא שמה, וואס ברענגט רשי אראפ דעם ענין פון ויבוא אויכעט, א ויבוא איז דאך זיכער נישט איבעריג. און דער רבי וועט מחדש זיין א חידוש אז דער גאנצער ויבוא שכמה איז לכאורה איבעריג און דורך דעם האט רשי מוכרח צו זאגן און ווי דער רבי האט עס ארויסגעברענגט פשוט געוואלדיג געשמאק יעדער ווארט ווי דאס איז איך קען זיך נישט איינהאלטן ווי די געשמאקקייט ווי דער רבי איז מחדש דא נפלא נפלא ביותר וואס רשי'ן האט געקוועטשט ווען מען לערנט נישט די רשי ריכטיג און אז מען וועט לערנען ווי דער רבי וועט אראפפאלן אלע שאלות אוקיי, האב מיר דא געברענגט אז ס'שטייט אין פסוק ויאמר לו ישראל, לך שלום אחיך, וישלחהו ויבוא שכמה, פרעגט דער, זאגט רשי, וואס איז רשי ברענגט אראפ ויבוא שכמה, און ער זאגט, מקום מוכן לפורענות, פרעגט דער רבי, וואס איז שלעכט אין פשוטו של מקרא, וואס דארף מען אנקומען צו דעם גאנצן פירוש, ויבוא שכמה, יעדער קינד פארשטאנדיק, אז מ'האט אים געשיקט, און ער איז אנגעקומען אין שכם, אין גאנצן נישט פארשטאנדיק, וואס, וואס, וואס קוועטשט דא רשי'ן, דער רבי האט געברענגט די מפרשים וואס זיי ווילן טענה'ן, וויבאלד עס שטייט, וויבאלד ס'שטייט דער ענין פון שכמה און געדארפט שטיין נאר ויבוא דערפאר ווילן זיי זאגן דער רבי איך קען עס נישט זאגן ווייל איך זעה די אנדערע ערטער ווי די אלע דריי שאלות וואס דער רבי האט געפרעגט אויף די מפרשים אות ב אנדערע מפרשים דער רבי ברענגט אראפ דער מהרש"ל און דער שפתי חכמים ברענגט עס אראפ און אויכעט אין דברי דוד וואס וואס וואס נעמט וואס פון ט"ז דברי דוד להט"ז זאגן אויכעט אט דעם פירוש וואס מ'גיין זאגן און דער רבי וועט זאגן אז אין פשוטו של מקרא קען איך עס נישט נעמען עס מוז בלייבן ווייטער די קאשע וואס איז שווער אין פוסק אז שטייט ויבוא שכמה וואס רשי דארף דארף זאגן דעם עניין פון אז מקום מוכן לפורעניות אנדערע מפרשים לערנען אז רשי איז דא אויסן צו מסביר זיין פארוואס עס דארפן בכלל שטיין די ווערטער ויבוא שכמה למאי נפקא מינה וואס איז געווען דער וימצאהו איש וגומר איז רשי מפרש, אז דאס איז צוליב דעם וואס שכם איז א מקום מוכן לפורענות כולו. די אנדערע מפרשים ווילן זאגן, אז ס'האט אינגאנצן נישט געדארפט שטיין ויבא שכמה, ווייל וואס איז נוגע למאי נפקא מינה? ווי מיר לערנען ווייטער אין די שיחה זעט מען אז שכם איז דאך נאר געווען א דרך אגב, זיין גיין איז דאך געווען צום סוף אז ער האט געדארפט אנקומען אין דותן, ווייל זיי זענען שוין גארנישט געווען דארטן, וואס דארף שטיין ויבא שכמה? דאס איז דאס דער רבי דער רבי אין דעם חלק פון דעם חידוש דער רבי אויסניצן אבער נישט ווי זיי ניצן עס זיי זאגן למאי נפקא מינה למאי נפקא מינה אז ויבא שכמה וימצאהו איש איז געווען דארטן דערפאר מוז רשי מפרש זיין אז פאר וואס שטייט ויבא שכמה אלס מקום מוכן לפורענות זאגט דער רבי אבער אויך דער פירוש איז בפשטות נישט מובן איך קען נישט פארשטיין דעם פירוש אויך וויבאלד דער פסוק דערציילט אז אחי יוסף זיינען געווען אין שכם און אז צו זיי האט יעקב געשיקט יוסף'ן, איז פשוט אז ס'איז דרך הכתוב צו דערציילן אז יוסף איז געגאנגען דארט וואו מען האט אים געשיקט. וואו האט מען אים געשיקט? מ'האט אים געשיקט אין שכם. איז ממילא דאס וואס עס שטייט ויבא שכמה, איז דארף נישט זיין קיין נפקא מינה ווי די מפרשים פרעגן, און מיר טרעפן זייער אסאך מאל אין תורה וואס די תורה חזר'ט איבער אז מ'שיקט איינעם און ס'זאגט וואו ער איז אנגעקומען. דארף נישט האבן קיין גאנצע גאנצע הוכחות אויף דעם איך דארף נישט האבן קיין א נייעם פירוש ארויסברענגען אז פארוואס שטייט ויבא שכמה ווייל מקום מוכן לפורעניות און דער רבי ברענגט אראפ אין הערה 15 אז מ'זאל א קוק טאן אין פרשת חיי שרה און אין פרשת תולדות און מ'וועט זען וואס דארט שטייט שטייט אז מ'האט געשיקט מ'האט געשיקט אליעזרן צו ברענגען א כלה פאר יצחקן צו ברענגען רבקהן האט ער אים געשיקט האט ער אים געשיקט ער זאל גיין אין ארם נהריים און זאל גיין צו נחור יעצט צו די משפחה דער לשון דארטן וילך אל ארם נהריים עיר נחור וילך וואס דארף שטיין אל ארם נהריים שטייט דאך אז ער האט אים געשיקט ער זאל גיין דארטן וואס דארף זיין דער וילך אל ארם נהריים עיר נחור דערנאכדעם שטייט אויכעט אין פרשת תולדות שטייט אז ווען נאך די מעשה מיט די ברכות וואס יעקב האט גענומען די ברכות פון עשו און עשו האט אים געוואלט הרגענען האט ער האט ער רבקה געזאגט יצחקן אז בנות כנען רעות בעיני שיק אים אוועק מ'וועט אים שיקן און אים שיקן אין פדנה ארם האט ער געזאגט קום לך פדנה ארם א פאר פסוקים שפעטער שטייט וישלח יצחק את יעקב וילך פדנה ארם עס קען שטיין וילך וילך שם וואס ווייס איך וילך פדנה ארם כ'האב ערשט געלערנט א פסוק פריער וואו ער שיקט אים זע איך אז אין פשוטו של מקרא איז נישט קיין שאלה דאס וואס שטייט ויבא שכמה אז אז אז אנגעקומען וואו מ'האט אים געשיקט דער רבי זאגט די שאלה איז נישט נאך נישט גענוג שווער נאר נאך מער די שאלה איז דאך אסאך שווערער אין די ווייטערדיגע פסוקים אין פסוקים פסוק ט"ז און י"ז ווערט דערציילט ווי יוסף איז געווען תועה בשדה האט געבלאנדשעט האט נישט געוואוסט וואו ער איז און האט געזאגט צום איש את אחי אנכי מבקש האט געטראפן דארטן א מענטש רשי זאגט דאס איז מלאך גבריאל און האט אים געזאגט את אחי אנכי האט אים געפרעגט וואס זוכסטו וואו ביסטו פארלארן את אחי אנכי מבקש איך זוך מיינע ברידער און ויאמר האיש, דער מענטש האט אים געזאגט, נסעו מזה וגומר, זיי זענען אוועק געפארן פון דא, זיי זענען נישט דא. איז פשוט אז צוליב'ן המשך הסיפור מוז פריער דערמאנט ווערן אין פסוק אז יוסף איז אנגעקומען אין שכם, אנדערש פאסט נישט דער המשך פון תועה בשדה, און אחי אנכי מבקש און נסעו מזה, שטייט דאך גלייך נאכדעם אז ער איז געווען א תועה בשדה, און אחר אנכי מבקש, און ער דערציילט אים אז נסעו מזה, יעקב האט אים געשיקט אין שכם, זענען רועים בשכם, ממילא איז ער אנגעקומען אין שכם. דערפאר דארף די תורה מדגיש זיין דעם ענין פון ויבוא שכמה נישט אלס מקום מוכן לפורעניות דאס איז נישט קיין מוכח קיין הכרח אויף אז רשי'ן האט געקוועטשט ווייל עס איז זייער פשוט מען מוז אונז דערציילן וואו ער איז אנגעקומען און וואו ער האט זיך טועה געווען און האט נישט געקענט געפינען זיינע ברידער און דער מלאך האט אים געזאגט וואו זיי זענען איז דאך דער ויבוא שכמה זייער וויכטיג דא און נאך מער ווי די ווי דער רבי האט אנגעהויבן די שאלה אז מען טרעפט אסאך מאל אין חומש אז מען שיקט איינעם און דערנאך זאגט מען שיקט אים וואו צו גיין און מען זאגט וואו ער איז אנגעקומען ממילא איז זייער זייער גוט פארשטאנדיג ממילא איז די צוויי מפרשים וואס זיי ווילן טייטשן האט דער רבי אפגעפרעגט מיט פיר דריי שאלות פאר די ערשטע און די און די דאס און ס'קומט אויס ממילא איז הדרא קושיא לדוכתא קומען מיר צוריק צו די קשיא וואס האט רשי'ן געקוועטשט דא אין דעם פסוק אז ס'שטייט ויבוא שכמה וואס רשי דארף דארף זאגן

און דער רבי וועט מסביר זיין זייער געשמאק וואס געווען דער קלקלו השבטים איך האט איינע פון די שאלות צו זיין פארוואס נוצט רשי דעם לשון קלקלו און מ'וועט זען ווייטער שם ענו את דינה דארט האט מען געפייניקט חמור בן שכם האט געפייניקט דינה'ן מ'האט איר דארטן צוגענומען מ'האט איר נישט געלאזט ארויסגיין שם נחלקה אין שכם איז איז צוטיילט געווארן די מלכות בית דוד ס'איז געווען מלכות בית דוד, דערנאך איז געקומען א מעשה מיט רחבעם, איז געגאנגען, איז געקומען אין שכם, רחבעם איז געווען א זון פון שלומה'ן און ער האט איבערגענומען די מלוכה, דערנאך איז געקומען, ס'איז געווארן דארטן א, ס'איז געווארן דארטן עפעס א רייבעריי, און ס'איז געקומען ירבעם בן נבט, און ס'איז געווארן א צוטיילט, און ס'איז געווארן צוויי ס'איז געווארן צוויי מלוכות, ס'איז געווארן מלכי יהודה, ס'איז געווארן מלכי ישראל. רחבעם געווען בן שלמה, און ער און דערנאכדעם געווארן, ס'איז נישט געווען קיין ענין פון אחדות, ס'איז געווען א ענין פון צושפליטערט, ס'איז געווען א ענין וואס מ'האט זיך צעטיילט, עם ישראל זענען געווען צעטיילט אויף צוויי, מלכות יהודה און מלכות ישראל. דאס איז די רשי וואס רשי ברענגט אראפ, וואס וואס איז דער ענין פון מקום מוכן לפורענות, דארף מען פארשטיין. אלף ערשטע שאלה דעם סדר הפורעניות אין פירוש רשי דארף מען פארשטיין וואס איז דער סדר דא דער מאורע פון ענו את דינה איז געווען פריער ווי דאס וואס קלקלו השבטים ווען יוסף קומט אן איז קלקלו השבטים ווען איז געווען דער ענו את דינה איז שוין געווען פריער פארוואס ברענגט רשי דעם סדר הזה אדער רשי האט זיי געדארף שטעלן לויטן סדר הזמנים ווי זיי האבן געטראפן זייער א געשמאקע שאלה, א שווערע שאלה, וואס וואס מאכסטו דיר דעם סדר אויף אזא סארט אופן? אין הערה אַכצן לייגט די רבי צו נאך נוסף אויף די שאלה ווערט נאך די שאלה אסאך שטארקער. ונוסף על זה, אז נישט נאר ס'איז נישט לפי סדר הזמנים, נאך זאגט דער רבי לכאורה, איז פרעגט דער רבי אויף דעם נאך צוויי שאלות אין די שאלה אליין. א', ס'פאסט אסאך מער אז מען זאל אנהייבן מיט די פורעניות וואס איז געווען פאר יוסף איז געקומען אין שכם און פאר מכירת יוסף, צו דערציילן אז ס'איז שוין געווען מוכן לפורעניות פאר מ'האט פארקויפט יוסף'ן. לויט רשי קומט אויס אז ס'האט זיך אנגעהויבן די פורעניות מיט די מעשה מיט יוסף'ן, ס'איז נישט ריכטיג ס'האט זיך אנגעהויבן מיט, ער האט געדארפט זאגן אז ס'האט זיך אנגעהויבן פריער מיט עינו את דינה, ווען יוסף איז געקומען איז דאס שוין, דארט איז שוין געווען צרות, דארט איז שוין געווען פראבלעמען. ב. איך, אין שייך לומר דבשכם אירע מכירת יוסף, מפני שהוא מקום מוכן לפורענות. ווי קענסטו זאגן אז מ'האט פארקויפט יוסף'ן, קלקלו השבטים אז מ'האט פארקויפט יוסף'ן, ווייל ס'איז געווען א מקום מוכן לפורענות. און וואס איז די ראיה אויף דעם? וואס איז די ראיה אז ס'איז געווען מוכן לפורענות? פון א זאך וואס, ווייל דארט האט פאסירט מכירת יוסף. ווען ס'פאסירט די ערשטע זאך, איז דאס נאך נישט קיין פלאץ אויף מוכן לפורעניות. איז דארפסט מיר דערציילן די ערשטע זאך אז ס'איז געווען דינה. ערשטנס איז דאס געווען לויטן סדר הזמנים. צווייטנס דארפסט מיר דערציילן אז קודם האט האט דארטן געווען עינו את דינה. און דערנאכדעם איז געווען דער ענין פון יוסף איז געקומען דארטן, ס'איז געווען א מקום מוכן לפורעניות מיט עינו את דינה, דערפאר האט מען פארקויפט יוסף אין שכם. ס'איז דאך א געוואלדיגע שווערע שאלה פארוואס רשי גייט לויט דעם סדר. ב' נאך א שווערערע שאלה, נאך מער דער מקור פון דעם פירוש רשי איז אין די גמרא סנהדרין און אויכעט אין תנחומא און דארט דארטן שטייען זיי טאקע לויטן סדר ווי זיי האבן געטראפן אין גמרא און אין און אין און אין תנחומא שטייט עינו את דינה קומט צום ערשטן פארוואס איז רשי משנה און מהפך דעם סדר אויב דער מקור פון פירוש רשי איז פון גמרא און פון תנחומא, פארוואס בייטסטו איבער דעם סדר? וואס ליגט דא באהאלטן עפעס וואס דו בייטסט איבער דעם סדר? און ס'לייגט זיך גארנישט אין שכל אז דער סדר זאל זיין אזוי. ג די דריטע שאלה, אין גמרא און אין תנחומא איז דער לשון בשכם מכרו אחיו את יוסף, געוואלדיגער דיוק, וואס איז דער וואס איז דער טעם וואס רשי איז משנה און שרייבט שם קלקלו השבטים? פארוואס נעמט רשי משנה דעם גאנצן לשון פון די גמרא און פונעם מדרש? ולכאורה, אדרבה, אדרבה, ס'קען נישט, ס'מוז זיין אז רשי דארף ניצן דעם ווארט מכרו, נישט דעם ענין פון קלקלו, פארוואס איז דער רבי מסביר? לכאורה, אדרבה, דער לשון קלקול איז מתאים אויך ביי נישט קיין הארבן ענין. קלקול מיינט נישט אז ס'איז א גרויסע מעשה האט געטון. על דרך ווי רשי זאגט פריער, רשי זאגט אין פרשת וישלח, וועגן ראובן, ראובן וואס האט געמאכט דארטן האט געביטן די בעטן מיט דעם זאגט רשי אז אפילו בשעת הקלקלה קראו בכור האט נישט געטון עפעס אזא געפערליכע מעשה וואס איז געווען דארטן רשי רופט דאס אן שעת הקלקלה וויבאלד אז דא רעדט זיך וועגן מכירת יוסף וואס איז געווען אן ענין חמור און דער רבי ברענגט אראפ אין דער הערה אז אין פרשת ויחי שטייט ווען זיי האבן גערעדט מיט יוסף האבן זיי געזאגט גיב פארגיב אונז פשע אחיך זיי רופן עס אן דעם לשון פשע פארוואס שרייבט רשי שם קלקלו השבטים וויבאלד אז דא רעדט זיך וועגן מכירת יוסף וואס איז געווען אן עניין חמור פארוואס זאגט רשי אז שם איז מער נישט וואס קלקלו השבטים אות דלת די פערדע שאלה אויף דעם פירוש רשי רשי דער רבי צונעמט די רשי כמעט אין גאנצן יעדן ווארט וואס איז געווען נישט פארשטאנדיק אין גאנצן די רשי מען געפינט אין נביאים

אז אבימלך בן ירובעל איז געגאנגען אין שכם און שטייט דארט אין די גאנצע מעשה וואס האט גערעדט מיט זיי וועגן 70 און ער צום סוף האט ער ויהרוג את אחיו האט געהרגעט דארטן 70 מענטשן פון זיין משפחה האט ער געהרגעט פאר וואס ברענגט נישט רשי די פורעניות וואס דארף רשי ברענגען דווקא אז ס'האט זיך צוטיילט די מלוכה צווישן יהודה און און ס'איז געווארן מלכי מלכי יהודה מלכי ישראל פאר וואס ברענגט ער נישט דאס דאס שטייט דאך פריער אין נך אין נביאים דער רבי וויל אין די חצאי ריבוע זאגן אפשר קען מען ענטפערן ווייל מען קען נישט זאגן אז דאס איז דערפאר וואס דאס איז נישט געווען קיין פורעניות פאר כלל ישראל ס'דאך נישט געווען דארטן קיין פורעניות רייט ס'איז נישט געווען קיין וואס איז געווען די פורעניות מ'האט געהרגעט דארטן די 70 70 ס'איז געווען א משפחה מלחמה וואס דערפאר דערפאר ברענגט עס נישט רשי ער ברענגט נאר אז עס האט זיך צוטיילט די מלוכה אידן זענען געווארן צושפליטערט און צוטיילט אינגאנצן ווייל אויך עינו את דינה איז געווען נוגע נאר צו א פרט מען רעדט נישט דא וועגן כלל ישראל איז ווערט דאך בלייבט דאך די שאלה פארוואס ניצט רשי דווקא דעם אז ס'דא פריערט אין די נביאים איז דא א מעשה אנשטאט צו ניצן די מעשה פון רחבעם מיט שכם האט ער געקענט ניצן מיט אבימלך מיט בן ירובעל היי די פינפטע שאלה לאידך מען געפינט דאס איז עכט א געוואלדיגע שווערע שאלה וואס דער רבי פרעגט וואס איז רשי עפעס אויסן דא צו ברענגען מקום מוכן לפורעניות פארוואס קען רשי נישט גיין אין ענין חיובי דער רבי וועט אראפברענגען געוואלדיגע זאכן וואס מ'זעט וואס האט פאסירט אין שכם גוטע זאכן לאידך מען געפינט אז אין שכם זענען פארגעקומען אויך גוטע זאכן ווי רשי האט שוין פריער רשי האט שוין אין פרשת לך לך און אויך אין פרשת ראה חזרט עס איבער רשי נאכאמאל וואס שטייט דארטן רשי האט אראפגעבראכט אז אין שכם קיבלו ישראל שבועת התורה א מבהילדיגע זאך אין שכם איז געווען אזא גרויסע זאך אז די אידן האבן מקבל געווען אויף זיך אויף אלע דורות דעם ענין פון שבועת התורה פאר מורא'דיגע גרויסע זאך וואס איז פאסירט דער רבי ברענגט אראפ אין די הערה פון לך לך יוד בייז שטייט אז אברהם אבינו איז אנגעקומען עד מקום שכם עד אלון מורה יא זאגט רשי דארטן הראהו הר גריזים והר עיבל ששם קיבלו ישראל שבועת התורה האט ער אים געוויזן אין שכם שטייט מקום שכם האט ער אים געוויזן וואו וואו די אידן וועלן יעמאלט באקומען שבועת התורה דערנאכדעם שטייט אין שטייט אין ראה פרשת ראה דער אויבערשטער זאגט ראה נתתי לכם היום ברכה און די קללה יעמאלט רעדט מען טאקע וועגן הר גריזים און הר עיבל וואס שטייט דארטן מול הגלגל אצל אלוני מורה וואס זאגט רשי שכם עד מקום שכם און רשי ברענגט א ראיה אז דארט שטייט ביי אברהמען עד מקום שכם עד אלון מורה דאך געוואלדיג זע איך דאך דא אז ס'איז געווען דארטן דער ענין פון כריתת ברית איז געווען אין שכם און ווי עס ווערט דערציילט אין נביאים און עס ווערט דערציילט אויך אין יהושע יהושע האט אין שכם געמאכט א כריתת ברית מיט אידן אויף קיום התורה און מצוות דארט נאך נאך גרויסע געוואלדיגע זאך וואס איז פאסירט דארטן דארט האט אברהם געהערט פון אויבערשטן וועגן בשורת הזרע און בשורת ארץ ישראל ווי רשי ברענגט אראפ אז דארט אין ווען ער איז אנגעקומען אין שכם, יעמאלט האט ער באקומען די ברכה פונעם אייבערשטן אז ער גייט האבן קינדער און ער גייט האבן בשורת ארץ ישראל, דארף מען האבן גרעסערע גרויסע מעלות און גרויסע זאכן פון דעם? און וואס איז דער הכרח אין פשוטו של מקרא אז שכם איז א מקום מוכן לפורענות דווקא? ברענג ביידע זאכן, אבער ברענג נישט נאר דאס, אז ס'רעדט זיך נאר וועגן פורעניות, ברענגסט מיר אראפ דריי סארטן פורעניות, פארוואס? ס'דאך דא געוואלדיגע זאכן וואס דארט האט פאסירט, מורא'דיגע זאכן פאר גאנץ כלל ישראל ביז היינטיגן טאג. דער רבי לייגט צו אין הערה זיבן און צוואַנציק, ולהעיר, א געוואלדיגע הערה, שזו פעם הראשונה שנאמר וירא השם אל אברהם.

האבן מיר ווי געזאגט פריער זעקס שאלות אויף רשי די ערשטע זאך וואס דער רבי האט געפרעגט לכתחילה וואס האט רשי געקוועטשט דארט ביי ויבא שכמה זייער א פשוטע זאך זייער פארשטאנדיג און מ'זעט עס אין אנדערע ערטער אז ער איז אנגעקומען אין שכם וואס איז די שאלה דארט יעצט האט דער רבי די אנדערע פינף שאלות וואס דער רבי האט געפרעגט אויף דעם עניין פון מקום מוכן מקום מוכן לפורעניות און ער ברענגט אראפ די דריי פורעניות די ערשטע זאך איז וואס די ערשטע זאך איז דער סדר הענינים וואס גייסטו מיר פארקערט, פארוואס זאגסט מיר נישט די ערשטע זאך, עינו את דינה דאך געווען פאר קלקלו השבטים. צווייטע זאך, ס'היפך פון די מקור פון וואו דו נעמסט דאס, אין גמרא און אין תנחומא שטייט טאקע אזוי, שטייט קודם עינו את דינה. און די דריטע זאך איז, פארוואס זאגט רש"י אנדערש ווי אין גמרא און אין תנחומא, ער זאגט דעם ענין פון קלקלו, נישט דעם ענין פון מכרו, און מ'רעדט דאך דא וועגן פארקויפן יוסף'ן, ווי שייך צו זאגן אויף דעם קלקלו וואס איז נאר א קליינע זאך? ד' פארוואס ברענגסט די פערטע שאלה, פארוואס ברענגסטו דווקא די מעשה מיט רחבעם ווען קומען אין שכם, וואס איך קען ברענגען די מעשה מיט אבימלך בן ירובעל וואס עס שטייט פריערט אין נביאים, פארוואס ברענגסטו דאס? די פינפטע שאלה איז געווען, מיר טרעפן דאך א געוואלדיגע גוטע זאך וואס האט פאסירט, וואס איז דער הכרח אין פשוטו של מקרא צו זאגן אז ס'איז א מקום מוכן לפורעניות? אין אות ד' וואס מיר גייען יעצט לערנען, און דער רבי פארענטפערן פארוואס שטייט דער ענין פון קלקלו און נישט מכרו, און אין פשוטו של מקרא טוט דער רבי פארענטפערן פארוואס דאס איז, און דערנאך וועט דער רבי ענטפערן די אוועקלייגן זיין יסוד, און נאכדעם וועט ווערן פארענטפערט די אלע אנדערע שאלות. סאו די שאלה אויף קלקלו, וואס דאס איז געווען די דריטע שאלה, גייט ווערן פארענטפערט אין אות ד'.

דער איש, דער מלאך, האט געזאגט, יוסף, ווען איך האב געהערט ווי זיי זאגן, נלכה דותינה, ער האט דאך געווען, יוסף איז געווען טועה בדרך, האט אים דער מלאך געזאגט, און ער האט געזאגט, את אחי אנכי מבקש, האט ער אים געזאגט, וואו זיי זענען, ווי האט ער אים געזאגט וואו זיי זענען, ער האט אים געזאגט, אז איך האב געהערט ווי זיי זאגן, נלכא דאיסונא.

וואס זענען זיי געגאנגען אין דויסאן? איז דער טייטש איז אז זיי זענען געגאנגען אין דותן, מיינט קען גאר זיין אז זיי זענען גאר נישט אוועק געגאנגען אין דותן, זענען נאר אוועק זענען געגאנגען זוכן, זענען געווען זענען געגאנגען זוכן א וועג ווי צו מאשר זיין דעם ענין פון הרג'נען יוסף. און רש"י לייגט צו, ולפי פשוטו, שם מקום הוא. דער פשוט'ער טייטש איז אז זיי זענען נלכה דותינה זענען אוועק געגאנגען אין א פלאץ. און רש"י ענדיגט צו, ואין מקרא יוצא מידי פשוטו. אין מקרא יוצא מידי פשוטו, דאס וויל רשי זאגן אז ס'מיינט אז אז אז רעדט זיך אז אז א שם מקום. דאס וואס רשי מוסיף נאך ביידע פירושים, איז רשי מוסיף ואין מקרא יוצא מידי פשוטו, וואס מען געפינט נישט בכלל אין אנדערע ערטער וואו ער ברענגט צוויי פירושים, לויט אגדה און לויט פשוטו, איז נישטא נאך איין מאל. רבי זאגט מען געפינט נישט בכלל אז רשי ברענגט צוויי פירושים איינע לויט פשוטו של מקרא און איינע לויט דעם לויט אגדה אז ער זאל זאגן ואין מקרא יוצא מידי פשוטו וואס איז פארוואס זאגט ער עס דא איז כוונתו צו מסביר זיין דער רבי ברענגט אראפ אז דער דברי דוד דארט אויף דעם פסוק שרייבט עס שרייבט עס כמו שכתב בדברי דוד שם אז אויך לויט דעם ערשטן פירוש איז אין מקרא יוצא מידי פשוטו און דותן איז שם מקום דאס הייסט, ווי מפרשים זענען מסביר, אז אין נלכה דותינה זענען דא ביידע עניינים. בדרך כלל אז מען ברענגט צוויי פירושים איז אדער דער, אדער לבקש לך נכלי דתות, זיי זענען געבליבן אויפן זעלבן ארט, אדער זיי זענען געגאנגען אין א צווייטן ארט, ווי ער זאגט אז לפי פשוטו איז שם מקום. דא וויל רשי מדגיש זיין ואין מקרא יוצא מידי פשוטו, אז לויט ביידע פירושים איז דאס, ביידע זענען ריכטיג. זענען טאקע געגאנגען אין א צווייטן ארט, און זיי האבן טאקע געפלאנט, געזוכט א וועג ווי מען מעג דיך הרג'נען, על פי יושר, ווי געזאגט פריער על פי דת. דאס הייסט ווי מפרשים זענען מסביר אז אין נלכה דותינה זענען דא ביידע עניינים, דער רבי ברענגט אראפ דער רמבן און דער דברי דוד און דער אברבנאל זאגן דאס וואס רש י, וואס האט רשי דא געקוועטשט, אויף וואס רשי לייגט צו דעם עניין פון אין מקרא יוצא מידי פשוטו וואס מען טרעפט דאס נישט אין קיין אנדערע ארט. א', שם מקום הוא, אז אחי יוסף זענען פון שכם טאקע אוועק אין דעם ארט דותן, און ב' אז זייער גיין איז געווען לבקש לך נכלי דתות וכולו, זייער געשמאק, דערפאר איז רשי מדגיש אט דעם ענין פון ביידע זאכן און ער לייגט צו ואין מקרא יוצא מידי פשוטו, קומט אויס אז לשיטת רשי בפירושו על התורה פשוטו של מקרא איז מכירת יוסף לויט ביידע פירושים, סיי לויטן ערטן ערשטן פירוש, זענען זיי נישט געבליבן דארטן, ווייל רשי זאגט דאך אין מקרא יוצא מידי פשוטו, איז אפילו ווען ס'שטייט לבקש לך נכלי דתות, וואו? אין דותן, ווי מ'האט ערשט געלערנט אז די רמבן און דער אברבנאל און דער דברי דוד אלע זענען מפרש די זעלבע זאך, אז אז אז זענען טאקע יא אוועק געגאנגען און דארט האבן זיי געזוכט וואס, איז ממילא אין פשוטו של מקרא איז מכירת יוסף לויט ביידע פירושים נישט געווען אין שכם. נו, וואו איז דאס געווען? אין דותן. ער האט דאך דער מענטש האט אים געזאגט שמעתי אומרים נלכה דותינה, און ער איז געגאנגען אין דותן, דארט האבן זיי דארט האבן זיי אים פארקויפט. ממילא קען רשי נישט זאגן דעם זעלבן לשון ווי אין גמרא און תנחומא בשכם מכרו אחיו את יוסף. די גמרא איז גמרא. עס קומט אבער אין פשוטו של מקרא אין רשי. מוז רשי לערנען אין פשוטו של מקרא, פשוטו של מקרא קומט אויס, אז מ'האט אים פארקויפט, מ'האט אים פארקויפט אין דותן, דערפאר זאגט רשי, שם קילקלו השבטים, וואס מיינט קילקלו? דער רבי מסביר זיין אין קומענדיגן סעיף, דער רבי מסביר זיין וואס דער ענין פון קילקלו, אבער שוין פארשטאנדיג פארוואס רשי קען נישט זאגן דעם ווארט שם מכרו את יוסף, דארט האט מען נישט פארקויפט. אין זיין פירוש אין זיין פירוש על השס וואס וועט זיין מיט דעם פירוש אויף שס באווארנט רשי די קשיא און איז מפרש אין די גמרא אין סנהדרין וואו די גמרא זאגט דאס דארטן איז רשי מפרש ודותן דכתיב בקרא היינו כפר הסמוך לשכם ונקראת על שם שכם ווי זאגט די גמרא אז ס'איז געווען אין שכם איז רשי דאס מסביר רשי גיט א ענטפער אויף דעם אז עס רעדט זיך אז ס'איז געווען אין א דארף וואס איז נאנט צו שכם און עס ווערט אנגערופן אויפן נאמען פון שכם אי נמי מען קען זאגן אן אנדערע ענטפער זאגט רשי כמדרשו שהיו דנין עליו להרגו און ווי ער איז מפרש במקום אחר אז לויט דעם מדרש דותן אינו מקום, אין גמרא אין סוטה, זאגט רש י דארטן אז דותן איז נישט גארנישט קיין פלאץ, און דותן מיינט נאר דער ענין פון, דעם ענין פון וואס האבן וואס האבן דארטן געפלאנט עס צו מאכן. אבער לויט פשוט דאס איז אלס אין די גמרא. איז רש י איז מסביר וואס די גמרא זאגט דארטן אז בשכם. ווייל אדער עס איז געווען אין אדער עס איז געווען אין דותן וואס איז א כפר, א דערף נעקסט צו שכם, עס איז א חלק פון שכם כאילו, אדער ווי ער זאגט אין א צווייטן ארט אז דותן איז נישט גארנישט קיין פלאץ. אבער לויט פשוטו של מקרא איז דותן שם מקום או און עס איז נישט מסתבר אז שכם זאל זיין מוכן לפורעניות מצד די פורעניות וואס זענען פארגעקומען אין א כפר סמוך לשכם רשי זאגט דאך אז מקום מוכן לפורעניות קען ער נישט איז קען נישט זיין אז אז מוכן לפורעניות זאל דער פארקויף אין א דארף נעקסט צו שכם אויך נאך מער וויבאלד דער פסוק איז מדגיש אז דאס איז א צווייטער ארט שטייט דאך אין פסוק קלאר אלס פשוטו של מקרא שטייט נסעו מזה גומר נלכה דותינה נסעו מזה זענען געפארן און נלכה מיר גיין אוועק אין דותן איז שווער צו זאגן אין פשוטו של מקרא אז דאס איז געווען א כפר הסמוך לשכם וואס איז נקראת על שם שכם און דער רבי ברענגט אראפ אין דער רבי אליהו מזרחי טאקע ער זאגט ווייטער אין שפעטערדיגע פסוקים ויהיה מקום דותינה במחוז אחר ס'רעדט זיך וועגן א אנדערע ארט אינגאנצן איז דער רבי אין די חצוי ריבוע האט דער רבי פארענטפערט וואס איז דער חילוק פון די גמרא מיט דאס אין די גמרא איז רשי גייט נאך דעם עניין פון די גמרא און אין פשוטו של מקרא קען עס רשי נישט זאגן דערפאר מוז רשי זאגן דעם עניין פון קלקלו השבטים און דעריבער איז רשי מפרש אז שם אז שם שם אין שכם קלקלו השבטים נישט די מכירה נאר אן עניין קל בזה ס'איז געווען אן עניין פון קלקול מען דארף אבער פארשטיין, וויבאלד מכירת יוסף איז געווען ניט שם, נאר אין דותן, וואס מיינט רשי מיט שם קלקלו השבטים? עס ווערט זיך א נייע שאלה לויט דעם, אויב רשי זאגט אז שם קלקלו השבטים און ניט שם מכרו את יוסף, פארוואס? וואס האט דארטן פאסירט? וואס איז געווען, וואס איז געווען דער, וואס איז געווען דער ענין פון קלקלו? אזוי ווי דער רבי פרעגט אין די דריטע שאלה, וואס, פארוואס זאגט רשי קלקלו? דארף מען וויסן וואס איז געווען דער ענ וואס איז דער ענין פון קלקלו פאר וואס ער קען נישט שרייבן מכרו איז אין פשוטו של מקרא קען עס נישט זיין איז די דריטע שאלה איז ער אויך געגאנגען אבער פון דעסוועגן בלייבט נאך שווער צו פארשטיין וואס איז דער ענין פון קלקלו אות זיין אין אות זיין וועט דער רבי מחדש זיין אז א געוואלדיגע דא קומט דער געוואלדיגע חידוש וואס דער רבי וועט אונז לערנען ווי מ'דארף לערנען די רשי אז מ'האבן געלערנט די רשי נישט ריכטיג און לויט דעם וועט ווערן אלץ פארשטאנדיג די נקודה פונעם ענטפער איז זייער פשוט ווען איך לערן פשוט די רשי ווי מיר האבן געלערנט לערנט מען מקום מוכן לפורעניות, אז ס'איז א מקום מוכן לפורעניות אויף אלע סארטן זאכן אויף אלעמען. ס'איז א פלאץ וואס דארטן איז פורעניות, ווי דער רבי וועט אראפברענגען אין די הארה, אז יש ארץ, מ'לערנט אין פרשת שלח, יש ארץ מגדלת גיבורים, ארץ מגדלת חלשים, ס'דא א פלאץ וואס איז א מקום מוכן לפורעניות. דער רבי וועט מחדש זיין, ניין, ס'איז נישט קיין מקום מוכן לפורעניות, ס'איז א מקום וואס איז מוכן לפורעניות דווקא דווקא פאר יוסף'ן. לויט דעם וועט אראפגיין אלע שאלות וואס מ'האט געפרעגט ביז יעצט. איין שאלה איז שוין אראפגעגאנגען, פארשטיין וואס רשי'ן האט געקוועטשט, און פארשטיין די אנדערע שאלות וואס מ'האט געפרעגט אויף די רשי, פארוואס בייט ער דעם סדר, פארוואס ער זאגט קלקלו, אט מ'וועט שוין פארשטיין, דארף מען וויסן וואס איז געווען דער קלקלו, לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג אלע שאלות, אלע שאלות וואס מ'האט געפרעגט פריער וועלן אראפגיין. איז דער ביאור בכל זה, און דער חידוש איז נפלא ביותר, און ווי מען דארף לערנען א רשי. אין פשטות לערנט מען דעם פשט אינעם מאמר רזל, מקום מוכן לפורעניות, אז יוסף איז געקומען אין אן ארט וואס איז געווען מוכן לפורעניות. און ווי געזאגט פריער אין פרשת שלח, ער איז אנגעקומען אין א ארץ וואס איז מוכן לפורעניות, לייק ארץ מגדלת חלשים. מוכן לפורעניות בכלל, דער רבי האט אונטערגעשטראכן בכלל, ווי דער המשך המאמר וואו מען רעכנט אויס די פורעניות וואס האבן דארטן פאסירט. און דעריבער האט אויך מיט אים דארט פאסירט א זאך פון פורעניות זיין מכירה, וויבאלד אז דער פלאץ איז שוין א מוכן לפורעניות, דערפאר האט פאסירט דארט אויכעט זיין ענין וואס מ'האט אים דארטן פארקויפט. כדי צו באווארענען אז ניט דאס איז זיין כוונה אין פשט פון מקום מוכן לפורעניות, רשי וויל דאך אונז באווארענען אז נישט דאס איז דער פשט אז ס'רעדט זיך מוכן לפורעניות אזוי ווי א ארץ וואס א שכם איז א מקום מועד לפורעניות, איז רשי משנה דעם סדר פון די פורעניות און שטעלט צום אנהייב שם קלקלו השבטים, וואס דאס איז טאקע די מאורע של פורעניות וועגן וועלכער עס רעדט זיך דא אין די פסוקים בנוגע צו יוסף'ן. לכאורה האט דאך געפרעגט איינע פון די שאלות, די שווערע שאלה איז געווען, ווי שטעלסטו אן מיט די ערשטע זאך וועגן קלקלו השבטים, בשעת עס איז שוין געווען פריער דער ענין פון אינו, ווען ער וואלט געשריבן אז עס איז געווען פריער דער ענין פון עינו את דינה, וואלט ער געלערנט אז וואס קומט רשי דארט דערציילן, אז ס'איז א מקום וואס איז מוכן אויף פורעניות, ניין, ער ברענגט די ערשטע זאך דעם קלקלו השבטים אפילו ס'איז געווען שפעטער, צו אונז זאגן אז אלע דריי זאכן וואס דארטן דארטן האט פאסירט, דער ענין וואס עס איז געווען די מכירה פון יוסף מיט די אלע דריי זאכן, האבן א קשר דווקא צו יוסף'ן. געוואלדיג, מיר האבן נאכנישט דעם קלארן ענטפער אבער מ'וועט באלד זען אז ס'האט אלץ צו טון דווקא מיט יוסף. וואס דערמיט? וואס דאס איז טאקע די מאורע של פורעניות וועגן וועלכע עס רעדט זיך דא אין די פסוקים בנוגע צו יוסף, איז דערפאר הייבט ער אן מיט דעם, און עס איז נישט ווייל עס איז געווען ווי אין די קשיא איז געווען, מקום מוכן לפורעניות האט געדארפט זיין קודם עינו את דינה און דערנאכדעם קלקלו השבטים, נישט נאר לויטן סדר, נאר וועסט מיר זאגן אז יוסף איז געקומען אין א פלאץ וואס איז מוכן לפורעניות, ניין. די פורעניות איז נאר רעדט זיך דווקא וועגן יוספן און נישט וועגן וועגן אלע בכלל ווי דער רבי זאגט דעם מקום מוכן מקום מוכן לפורעניות בכלל וואס דערמיט מאכט רשי קלאר אז מיט מקום מוכן לפורעניות מיינט ער בנוגע לפרט נאר בשייכות צו יוסף אין צוזאמענהאנג מיט זיין מכירה דארט איז דער ענין פון מוכן לפורעניות. דאס הייסט, אז קומענדיג אין שכם, האט דארט זיך אנגעהויבן די הכנה צו זיין פורעניות. ווען ער איז אנגעקומען אין שכם, האט זיך דארט אנגעהויבן די הכנה, דארט איז געווען די הכנה, וואס איז אנגעהויבן זיך די ענין פון זיינע פורעניות וואס ער האט געהאט. פארוואס? הייבט רשי אן מיט וואס? ווייל שם קלקלו השבטים. כדלקמן, סעיף ו', גלייך אינעם קומענדיגן סעיף וועט דער רבי מסביר זיין אט די שאלה וואס מ'האט געפרעגט וואס פארוואס פון קלקלו השבטים, און דורכדעם וועט מען פארשטיין אז ס'רעדט זיך נאר וועגן דעם פורעניות אויף יוסף, די הכנה ווי דער רבי לייגט צו, די הכנה אויף זיינע פורעניות, דאס וואס די תורה קומט אונז דא דערציילן. און דערפון און דערפון מובן, אז אויך די אנדערע צוויי פורעניות וואס רשי ברענגט, שם ענו את דינה, שם נחלקה מלכות בית דוד כו', האבן א פארבונד מיט דעם וואס שכם איז א מקום לפורעניות פאר יוספ'ן כדלקמן סעיף ז' סאו אין סעיף ו' וועלן מיר לערנען דעם ענין פון וואס ער הייבט וואס ער הייבט אן מיט דעם ענין ווייזן דעם ענין וואס האט צו טון צו יוסף און דערפאר הייבט ער אן מיט דעם מיט דעם ענין פון קלקלו השבטים הגם דאס איז געווען שפעטער און אין אות ז' וועלן מיר זען וואס איז דער פארבונד פון דעם ענין פון ענו את דינה מיט נחלקה מלכות בית דוד, וואס האט עס צו טון מיט דעם ענין פון די הכנה צו די פורעניות אויף יוסף? געוואלדיג ווי דער רבי וועט עס מסביר זיין. א מבהיל'דיגער חידוש. אות ו', דער הכרח אויף דעם פירוש, פון וואנעט נעמט רשי דעם הכרח אויף דעם פירוש, איז די קשיא וואס שטעלט זיך אין די ווערטער וועלכע רשי איז מעתיק, ויבוא שכמה. מיט דעם וועט ווערן פארענטפערט אויכעט פארוואס רשי ברענגט אראפ די מפורשים האבן עס געניצט אבער מיר ניצן עס אויף א אנדער סארט כוונה ווייל רשי איז מעתיק ויבוא שכמה מיט דעם איז רשי מוז קומען צו א מסקנה אז דער פסוק רעדט וועגן די עניין פון פורעניות אויף יוסף און אז דער אנקומען אין שכם איז געווען די הכנה אויף די אלע דריי פורעניות וואס איז געווען מיט יוסף פון דעם וואס דער פסוק ויאמר לו לך וישלחהו ווערט נסתיים מיט די ווערטער ויבוא שכמה און ערשט אינעם פסוק נאכדעם הויבן זיך אן די פרטי הסיפור וואס האבן דארטן פאסירט, וימצאהו איש, איז משמע אז יוסף'ס קומען אין שכם איז פאר זיך אן ענין עיקרי אינעם סיפור פון מכירת יוסף. דאס הייסט אז זיין קומען דארט איז נישט אן ענין דרך אגב, נאר עס איז נוגע צו וויסן אז ער איז דארט אנגעקומען. ס'האט למעשה האט האט נישט געדארפט שטיין אינגאנצן ויבוא שכמה ווי דער רבי גייט מסביר זיין גלייך יעצט האט גאר נישט געדארפט שטיין בכלל דער ענין פון ויבוא שכמה וישלחהו ויבוא שם אדער וישלחהו און און און ארויס ברענגען אנדערש דעם ציור די תורה איז נישט מסיים אויף אנדערש אופן ווי מיר גייט לערנען אינעווייניג די תורה איז מסיים ויבוא שכמה קומט דאס מיר ווייזן אז דער ויבוא שכמה ליגט אין דעם עפעס באהאלטן איז נישט קיין דרך אגב ווי דער רבי גייט מסביר זיין איז נישט מובן אחי יוסף זענען שוין דאן נישט געווען אין שכם, זענען געווען אין דותן, ווי מען געלערנט אין סעיף ג', ממילא איז יוסף'ס קומען אין שכם געווען נאר בדרך מעבר. ער האט אים טאקע געשיקט אין שכם, אבער למעשה זענען זיי אוועק געגאנגען, און ער קומען אין שכם האט זיך פארלארן, ער ווייסט נישט וואו זיי זענען, און דער איש זאגט אים אז זיי זענען שוין אין דותן. איז דאך עס נאר געווען א דרך מעבר, גייענדיג פון דארט ווייטער אויפן וועג צו זיינע ברידער אין דותן, גייענדיג אין וועג פון דארט ווייטער אין וועג צו זיינע ברידער אין דותן. איז ער אנגעקומען אין שכם נאר דרך אגב, ער האט דאך דארט נישט געדארפט בכלל בלייבן, איז נניח אז צוליבן המשך הסיפור, דארף מען דערציילט ווערן אז יוסף איז אנגעקומען אין שכם, יא, מען דארף דערציילן אז ער איז אנגעקומען אין שכם, און ער האט זיך דארטן פארלארן, פארוואס אבער איז נויטיג צו אויסטיילן זיין אנקומען אהין ווי אן ענין פאר זיך? פארוואס דארף מען עס מאכן א ענין פאר זיך? עס האט געקאנט שטיין, וימצאהו, וישלחהו, אז ער האט אים געשיקט, ויבוא, וימצאהו איש בשכם והנה גומר. די הדגשה ויבוא שכמה איז לכאורה איבעריג. אויב דער גאנצער ענין פון שכם איז יעצט געווארן א ענין פון א דרך מעבר, אויף וואס וואס דערציילסטו מיר אז ער איז אנגעקומען אין שכם, ס'איז נישט נוגע דא בכלל דער גאנצער ענין. ס'וואלט געווען געשמאקער ווען ס'שטייט וימצאהו איש בשכם, און והנה, און ער זעט אז ער איז פארלארן, טועה בדרך, און ער זאגט אים אז שמעתי, איך האב געהערט אז זיי זענען געגאנגען ווייטער, וואס דארף זיין דער ויבוא שכמה, וואס ס'ווייזט מיר אז ער איז אנגעקומען אין שכם, ליגט דא עפעס באהאלטן. זייער געשמאק ווי דער רבי גייט צו צו דעם וואס דעם רעבן מחדש, וואס רשי'ן האט געקוועטשט דא. אויף דעם זאגט רשי, ויבוא שכמה, מקום מוכן לפורעניות. שם קלקלו השבטים כו'. יוסף'ס אנקומען אין שכם איז נישט א דרך אגב'דיגער פרט אינעם סיפור פון מכירת יוסף, נאר ס'איז אן ענין עיקרי פאר זיך, דאס איז דער ארט וואו עס האבן זיך אנגעהויבן זיינע פורעניות. פארוואס? ווייל שם קלקלו השבטים. דארט האבן זיי טאקע קאליע געמאכט. וואס? אמת איז טאקע אז מכירת יוסף איז געווען ערשט אין דותן, אבער דער קלקול פון די שבטים איז שוין געווען ווען זיי זענען געווען אין שכם,

איז יעצט איז געשמאק פארשטאנדיג אז לויט פשוטו של מקרא איז דער יסוד איז אז רשי'ן האט געבאדערט פארוואס שטייט ויבא שכמה אויב דער גאנצע קומען אין שכם איז געווען א דרך אגב וואס דארף דאך גיין גלייך אין דותן און פון דעסטוועגן שטייט ויבא שכמה און דאס איז א חלק פון די מעשה מוז מען זאגן אז דא ליגט עפעס באהאלטן אט דא וואס איז געווען דא די ערשטע זאך קלקלו השבטים איז רואיג די שאלה פאר וואס ער הייבט אן מיט קלקלו השבטים און ס'רואיג ווייל ס'איז נישט קיין פורעניות פאר אלעמען ס'איז א פורעניות נאר וואס טוט זיך וועגן יוסף מען גייט מסביר זיין אין אות ז' וואס איז די שייכות פון די קשר פון ענו את דינה מיט נחלקה בית דוד מיט דעם ענין פון דעם עונש די פורעניות פון יוסף אות ז' ס'איז פאר די פשוטו של מקרא דאס מוכן לפורעניות אויף וואס ווי דער חידוש פון רשי, מוכן לפורעניות, דווקא פאר יוסף'ן, דערפאר דער סדר אויף דעם אופן. די גמרא גייט דאך נישט לויט פשוטו של מקרא, די גמרא איז טאקע דער סדר לויטן כראנאלאגישן, כראנאלאגיש סדר. ווי איז געווען דער סדר? ענו את דינה, קילקע, מכרו את יוסף, ווי די גמרא זאגט, נישט נאר קלקלו, און אויכעט די דריטע זאך, אז שם נחלקה, דארטן איז געווארן צוטיילט די מלוכה. אות ז'. די שייכות פון די ווייטערדיגע צוויי פורעניות, שם ענו את דינה, שם נחלקה מלכות בית דוד וכו', מיט דעם וואס שכם איז א מקום מוכן לפורעניות פאר יוסף'ן, דער רבי גייט מסביר זיין וואס דאס איז. רשי האט פריערט אין אונזער פרשה,

יוסף האט געזאגט דעם טאטן דריי זאכן אויף די ברידער, זיי עסן אבר מן החי, זיי זענען מזלזל אין בני השפחות, זיי רופן זיי עבדים, מה שאין כן יוסף האט זיי מקרב געווען, עס רעדט זיך דא וועגן יוסף איז פון רחל, און די שבטים זענען געווען פון פון לאה, דערנאך געווען פון די צוויי פון די צוויי שפחות, האבן זיי זיי האבן זיי זיי מזלזל געווען אין זיי, זיי האבן געזאגט אז וואס זענען זיי, איר זענט עבדים. דאס הייסט אזוי ווי די מאמע איז געווען א שפחה, אזוי אויך דא. ווען מען רעדט וועגן די קינדער פון בילהא און זילפא. און רשי ענדיגט צו דארט אין דעם פסוק אין פרק ל"ז פסוק ב' זאגט רשי וואס יוסף האט געטון זאגט רשי ובשלשתן לקה אין אלע דריי זאכן וואס ער האט געזאגט צו דעם טאטן האט ער האט ער געכאפט פאר דעם לקה על אבר מן החי ער האט געזאגט אז זיי עסן אבר מן החי איז געווען וישחטו זיי זענען קומען דערציילן דעם טאטן זיי זענען קומען דערציילן דעם טאטן

און ועל העריות, דאס וואס ער האט געזאגט אז זענען אז זענען נחשדים על העריות, איז ער אליין נכשל געווארן, כמעט נכשל געווארן, ותשא וגומר, ס'איז געקומען צו אזא ענין פון א פון לקה, אז זי האט זיך, אז אשת פוטיפר האט זיך צוגעטשעפעט צו אים. יעצט וועט מען זען אין אות ז' ווי דער רבי וועט מסביר זיין פארוואס ער ברענגט נישט פון תנך דעם ענין פון וואס רעדט זיך דארטן ביי דעם ענין פון וואס ער האט געהארגעט די זיבעציק, און דווקא ער ברענגט פון א שפעטערדיגן פלאץ וואס רעדט זיך דארטן וועגן רחבעם מיט מיט מיט דעם צוטיילן אויף די מלכות ישראל מיט מלכות יהודה, און אויך וואס איז די שייכות פון ענו דינה און די איידיע וואס וואס האט די שייכות פון ענו דינה און רחבעם צו יוסף מיט די אלע זאכן וואס די שייכות פון די אלע זאכן צוזאמען. באלד אז דער עונש פון יוסף איז פארבונדן מיט דריי ענינים, א', אבר מן החי, ב' מזלזלים בבני השפחות לקרותן עבדים, און ג' חשודים על העריות, דארף מען זאגן אז שכם, וואס איז געווען די הכנה והתחלה פון זיינע פורעניות ועונשים, איז מוכן לפורעניות אויף וואס? צו דריי מיני פורעניות בדומה צו די דריי עניינים אין יוסף'ס רייד קעגן זיינע ברידער. וואס דער רבי זאגט דא איז זייער געשמאק, זייער טיף, וואס יוסף האט אויפגעטון מיט זיין רעדן, וואס האט גערעדט מיט די דריי זאכן וועגן זיין טאטן, האט ער האט דאס אויפגעטון אז אין שכם, לויט די הערה וואס דער רבי ענדיגט צו אין דעם אין דעם סוף, הערה 43, להעיר מפירוש רשי ויחי, בפירוש הראשון, שיעקב נתן ליוסף שכם ממש, שכם אחד על אחיך איז אלע מפרשים מוטשען זיך וואס שטייט שכם אחד ניט שכם אחת ווייל ס'איז שכם האט געדארפט שטיין נאר שכם גיט ער אוועק די שטאט שכם אבער רשי ברענגט אראפ שכם ממש עס קען זיין אז דערפאר האט עס דארטן פאסירט נאך וואס האט געטון די דריי זאכן איז אין שכם האט פאסירט די דריי זאכן וואס איז ארויסגעקומען שלעכט פאר אים פשוט געוואלדיג דער צושטעל פון די צוויי זאכן באלד אז שכם איז געווען די הכנה והתחלה פון זיינע פורעניות ועונשים וואס ער ברענגט די הערות און מ'האט געזען פארוואס איז געווען דווקא אין שכם זייער געשמאק ס'מוכן לפורעניות צו דריי מיני פורעניות בדומה צו די דריי ענינים אין יוסף'ס רייד קעגן זיינע קעגן זיינע ברידער איז דאס איז דא האט געטראפן דארטן האט געטראפן דארטן דריי זאכן וואס איז בדומה דערנאכדעם האט יוסף געכאפט די דריי זאכן וואס זיינע פורעניות מ'האט אים טאקע פארקויפט און די אנדערע זאכן וואס איז פאסירט מיט אים אז די אשת אדוניו האט האט געוואלט מזנה זיין מיט אים מיט אלע זאכן זען פונקט ווי דאס איז מצד דעם קלקלו השבטים לבקש לך נכלי דתות שימיתוך בהם האט מען געוואלט הארגענען דארטן וואס דאס איז אן ענין פון שפיכות דמים וויל אים הארגענען איז עס א הכנה צו די פורעניות פאר דעם וואס ער האט געזאגט אז זיי זענען נישט נזהר אין אבר מן החי ער זאגט אז זיי זענען נישט נזהר אין אבר מן החי זיי קענען הארגענען א בהמה ווען זיי לעבט נאך קענען זיי אראפנעמען פון איר א זאך מילא דאס איז די הכנה אויף די פורעניות וואס וואס ער האט געזאגט אז זיי זענען נישט נזהר אויף אבר מן החי האבן זיי דארטן געפלאנט אים צו הארגענען וישחטו דערנאכדעם האט עס צו טון אויכעט מיט דעם תוצאה ווען זיי האבן אים פארקויפט איז וישחטו מצד דעם וואס שם ענו את דינה איז עס מוכן צו די פורעניות פאר דעם וואס ער האט געזאגט אז זיי זיינען חשודים על העריות. דערפאר איז עינו את דינה, דארט איז געווען דער ענין פון פון פון פון דעם ענין פון עינוי וואס איז געווען דער ענין פון זנות. און דערנאך איז געקומען שפעטער דער דער פורעניות פאר יוסף'ן וואס איז דאס געווען? ותשא אשת אשת אדוניו. דער רבי לייגט צו להעיר מפירוש רש"י ויצא א געוואלדיגער, נאך א געשמאקער ווארט אין דעם, דינה, פארוואס איז געהייסן דינה? שדנה, שדנה לאה, לאה האט געמאכט מיט זיך א חשבון, אז אויב זי וועט האבן נאך א זון, וועט דאך וואס זיין, זי וועט האבן זיבן, און רחל וועט נישט קענען האבן מער ווי איינעם. שטייט ויזכר גומר, ונולד, און שטייט און ברענגט זיך אין מפרשים אז זי האט זיך, זי האט זיך געביטן, דנה לאה בת, ונולד יוסף, על שם יוסף גומר. השם יוסף לי השם בן אחר איז זעען מיר אז דער ענין פון יוסף איז געווען ווען ווען דנה לאה בת מיט דער ענין פון דינה מיט יוסף האבן א שייכות אויך און מצד שם נחלקה מלכות בית דוד דארט איז געווען דער נחלקה מלכות די דריטע זאך וואס רש"י ברענגט אראפ וואס ווייסט אויף א זלזול און פריצות אין מלכות בית דוד יא ער האט גערעדט אויף זיי לשון הרע אז זיי זענען אז זיי טשעפען זיך מיט די זענען מזלזל אין בני השפחות און זיי רופן זיי עבדים דאס הייסט אז וואס ווייסט דאס א זלזול און פריצות אין מלכות בית דוד און דורך ירבעם וואס ער איז משבט אפרים בן יוסף איז עס איז עס מוך איז עס מוכן צו די פורעניות פארן זלזול פון בני השפחות לקרותן עבדים לעבד נמכר כו' איז זעט מען דאָ אַלע זאַכן צוזאַמען. רש"י קען נישט ניצן דעם ערשטן מעשה וואָס איז געווען דאָרטן, עס האָט אין גאַנצן נישט קיין שייכות צו יוספֿן. דאָ רעדט מען וועגן ירבעם וואָס איז משבט אפֿרים בן יוסף, און ער האָט דאָרט יעמאָלט האָט זיך צעטיילט, אין שכם האָט זיך צעטיילט די מלוכה אויף צוויי, ס'איז געוואָרן אַ פּירוד צווישן די ייִדן, און דאָס איז געווען מוכן צו די פּורעניות פֿאַרן זלזול וואָס יוסף, וואָס איז געווען די בני השפֿחות וואָס מ'האָט זיי גערופֿן עבדים, און נאָך דעם איז געוואָרן בײַ יוספֿן דער אמתער עונש וואָס ער איז געוואָרן לעבֿד נמכּר. איז די דרײַ זאַכן האָבן מיר אַלץ ממש איינע שטימט מיט די אנדערע די דריי זאכן וואס וואס יוסף האט געזאגט איז די דריי זאכן געווען די הכנה אויף די אויף די פורעניות וואס ער האט געכאפט און דארטן האט פאסירט די אלע דריי זאכן אויך וואס איז שייך דוקא צו יוסף'ן על פי זה פאלן אפ בדרך ממילא די קושיות דלעיל סעיף גימל אלע שאלות וואס מ'פרעגט אויף רש"י'ן פאלט אראפ אז מ'געפינט אז עס האבן פאסירט אין שכם נאך פורעניות מען געפינט דאך אז ס'געווען נאך פורעניות און אפילו פריער תנ"ך און אויך ענינים טובים, ווי איינע פון די שאלות איז געווען פארוואס רעדט ער נישט וועגן ענינים טובים, ווייל לויט פשוטו של מקרא איז שכם מוכן לפורעניות נאר בשייכות צו יוסף, און דא לייגט די רבי צו להעיר מפירוש רש"י ויחי, די פירוש הראשון שיעקב נתן ליוסף שכם ממש, דערפאר האט עס פאסירט דארטן, דארטן האט געמוזט פאסירן, עס באלאנגט צו יוספ'ן, און אז זיי האנען געקומען דארטן, דארטן האט פאסירט די דריי זאכן, מה שאין כן פאר אלע אידן, ובפרט אז דארט איז געווען א כריתת ברית פון יהושע מיט אלע אידן, אויף קיום התורה והמצוות, דאס איז נישט קיין מקום מוכן לפורעניות, דאס איז געווען אין שבת פרשת וישב, תשל"ז.